מסכת שבת דף קמ"ד עמוד ב', צען שורות פון אויבן. ס'איז געשטאנען אין די ברייתא של בית מנשה בר מנחם היו סוחטין ברימונים, זיי פלעגן יא קוועטשן א גאנצע וואך רימונים, אמר ר' נחמן הלכה כשל בית מנשה בר מנחם, אז די הלכה בלייבט אזוי, אמר ליה רבא לר' נחמן, מנשה בן מנחם תנא הוא? דער מנשה בן מנחם איז עפעס א באזונדערע תנא וואס קומט קריגן אויף דעם תנא קמא אז דו זאגסט אז די הלכה בלייבט ווי אים, דאס איז דאך באמת די ווערטער פון די תנא קמא, ס'איז געשטאנען אז מ'טאר נישט קוועטשן קיין רימונים, פארוואס? ווייל של בית מנשה בן מנחם היו סוחטין ברימונים, ווייל דו זעסט דאך אז זיי האבן געקוועטשט א גאנצע וואך, און וואס זאגסטו אז די הלכה בלייבט ווי אים? ער קריגט עפעס? וכי תימא, טאמער וועסטו וועלן זאגן הלכה כהאי תנא דסבר לה של בית של מנשה בן מנחם, טאמער וועסטו ר' נחמן וועלן זאגן אז דו האסט געמיינט צו זאגן הלכה כשל בית מנשיא, אז די הלכה בלייבט טאקע ווי די תנא קמא פון דער ברייתא, וואס איז געבויט אויף דער פאקט אז די בית מנשיא קוועטשן אויס די רימונים אין די וואכן און דעריבער בלייבט די הלכה אזוי אז אין שבת טאר מען עס נישט קוועטשן, דאס איז געווען דיין כוונה. ומשום דסבר כמנשה בן מנחם הלכה כמותו, מנשה בן מנחם הוי רובא דעלמא, מנשה בן מנחם איז איז דען רוב פון די וועלט, אז דו גייסט בויען אז ווייל דארטן קוועטשט מען אינמיטן די וואך רימונים, פאר דעם זאל עס פאר יעדעם ווערן אסור צו קוועטשן אום שבת? אויף דעם ענטפערט די גמרא אין, יא, דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין מסכת כלאים, המקיים קוצים בכרם, שטייט דאך אין די תורה לא תזרע כרמך כלאים. אז ווען א מענטש האט א וויינגארטן טאר ער נישט דארטן אנפלאנצן זרעים און ירקות, און נישט נאר אז ער טאר נישט פלאנצן, ער טאר אפילו נישט מקיים זיין, דאס מיינט אפילו אויב ער האט געזען דארטן אז ס'געפינט זיך זרעים איז ער מחיוב דאס ארויסצורייסן. וואס איז די דין המקיים קוצים בכרם, איינער וואס האט געזען דארטן אז ער האט אין זיין וויינגארטן דערנער, און ער האט עס דארט איבערגעלאזט און ס'איז אזוי געוואקסן צוזאמען מיט די גפנים, איז ר' אליעזר אומר קידש, רבי אליעזר זאגט אז ס'איז געווארן אסור, דאס איז די לשון וואס שטייט אין די תורה לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה. ס'מיינט אז ס'ווערט אסור, נישט נאר באכילה נאר אפילו בהנאה. חז"ל דרש'נען פון דעם פן תקדש איז פן תוקד אש אז מ'דארף עס פארברענען. ווייל רבי אליעזר האט געהאלטן אז אפילו דערנער גייט אויך אריין אין די איסור פון לא תזרע. ווי עס שטייט ווייטער פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע האט ער געהאלטן אז יעדע זאך וואס וואקסט אפילו נאר פשוט'ע דערנער גייט אויך אריין אין דעם גדר פון זרע און ס'אסר'ט וחכמים אומרים אינו מקדש אלא דבר שאין כמוהו מקיימין נאר אזא מין זאך וואס געווענטליך א מענטש לאזט דאס איבער אין זיין פעלד ווייל ער וויל ס'זאל וואקסן דאס מיינט אנדערע ירקות אדער זרעים און דאס אסר'ט דעם כרם אבער קוצים וואס קיין שום מענטש געווענטליך לאזט דאך דאס נישט דארט יעדע מענטש רייסט עס ארויס קיינער דארף דאך נישט האבן די קוצים אזא מין זאך אסר'ט נישט קיין כרם. ביז אהער גייט די משנה אין כלאים, ואמר ר' חנינא, דער אמורא ר' חנינא האט געזאגט, מאי טעמא דר' אליעזר, וואס איז טאקע די טעם פון ר' אליעזר אז אפילו קוצים אסר'ט אויכעט, לכאורה אז מ'קוקט אריין אין פסוק שטייט דאך הזרע אשר תזרע, און פאר דעם האלטן טאקע די חכמים אשר תזרע מיינט וואס געווענטליכע מענטשן זייען אן, און קוצים זייט מען דאך נישט אן, פארוואס טאקע האלט ר' אליעזר אז ס'אסר'ט יא? זאגט ר' חנינא שכן בערביא, ווייל אין די מדינה, אין אראביע מקיימין קוצי שדות לגמליהם, דארט פלעגט מען יא איבערלאזן די דערנער אין די פעלדער ווייל זיי האבן עס געוואלט געבן צו עסן פאר די קעמלען. זעסטו דאך פון דעם אז לויט רבי לעזער איז א מנהג פון איין מקום אליין, איז לויט רבי לעזער מאכט עס שוין אז די קוצים זאל הייסן א זרע אין די גאנצע וועלט, איז די זעלבע זאך אפילו עס איז נאר דא איין משפחה ווי מען זעט אז זיי האבן געקוועטשט רימונים איז דאס גענוג אז דאס זאל מאכן אז די רימונים זאלן הייסן כאילו ווי דאס קוועטשט מען אויס און ס'וועט שוין אסור ווערן אין די גאנצע וועלט. פרעגט די גמרא מידי איריא וואס פארגלייכסטו די צוויי זאכן דערביא אתרא אראביע איז א פלאץ דאס איז א גאנצע מדינה קען מען פארשטיין פארוואס רבי אליעזר האלט אז וויבאלד ס'איז דא א מדינה וואס פירט זיך אזוי קען דאס שוין ווערן א מנהג און דאס קען מחייב זיין די גאנצע וועלט אבער הכא דא וואס דאס איז נישט קיין גאנצע מדינה דו זאגסט דאך אז ס'איז בסך הכל נישט מער ווי א יחיד איין משפחה דארטן איז דאך בטלה דעתו אצל כל אדם דא וועט דאך אפילו רבי אליעזר האלטן אז א זאך וואס קיינער טוט נישט אפילו א גאנצע מדינה אויך נישט איז אפילו דער מענטש וואס טוט עס זאג איך בטלה דעתו אצל כל אדם און ס'מיינט נישט גארנישט, ווי קענסטו פסק'ענען א הלכה וואס איז געבויט אויף די מנהג פון א יחיד? און תוספות רעדט שוין אויס אז דער גמרא'ס קשיא דא איז ליתר שאת ווייל אפילו אז מען זאל יא מדמה זיין א מנהג פון א יחיד צו א מנהג פון א מדינה וואלט נאך אלץ שווער געווען פארוואס ר' נחמן פסק'נט אזוי ווייל דאס איז דאך נאר די שיטה פון ר' לעזער אפילו ביי א מנהג פון א מדינה האלט דאך נאר ר' לעזער אז דאס מאכט עס פאר א מנהג אין די גאנצע וועלט, אבער די חכמים וואס די הלכה בלייבט דאך ווי זיי איז האלטן דאך נישט אזוי. איז אפילו אזוי וואלט שוין געווען שווער, נאר די גמרא וויל נאך ארויסברענגען אז ס'איז נאך מער שווער אז אפילו רב לעזער אליין וועט דא ביי אונז לגבי די רימונים מודה זיין אז דאס מאכט נאך נישט קיין מנהג ווייל ס'איז א ענין פון בטלה דעתו ווייל ס'איז נישט מער ווי א יחיד נישט ניטאמאל קיין מדינה. אלא נאר זאגט טאקע די גמרא היינו טעמא ווייסטו וואס די טעם פארוואס ר' נחמן האט געזאגט אז מ'טאר נישט אויסקוועטשן רימונים אום שבת כדרב חסדא אזוי ווי רב חסדא דאמר רב חסדא תרדין שסחטן תרדין דאס איז א מין גרינצייג, אויב ער האט עס אויסגעקוועטשט ונתנן במקוה און די משקה דערפון די זאפט האט ער אריין געגאסן אין א מקוה, פוסלין את המקוה בשינוי מראה, פסל'ט עס די מקוה וואס האט געמאכט טאמער ס'האט געמאכט א נייע אויסזען פאר די מקוה אז ס'זעט שוין נישט אויס ווי וואסער, די הלכה איז אז אויסער דעם וואס א מקוה דארף האבן מ' סאה, און טאמער נאך פאר ס'האט געהאט די מ' סאה איז אריינגעפאלן דריי לוגין מים שאובים פסל'ט עס די מקווה, איז אפילו ווען די מקווה האט שוין יא געהאט מ' סאה און ס'איז א כשר'ע שיעור מקווה, טאמער איז אבער אריינגעפאלן א משקה און אפילו נאר אביסעלע אבער טאמער דאס האט געטוישט די קאליר פון די מקווה פסל'ט עס בשינוי מראה. שוין א מחלוקת ראשונים צו דאס איז א פסול דאורייתא צו דאס איז נאר א פסול דרבנן. איז דא זאגט יעצט רב חסדא אז די תרדין וואס מ'האט אויסגעקוועטשט און די משקה דערפון אריינגעלייגט אינעם מקווה פסל'ט עס. פרעגט די גמרא והא לאו בני סחיטה נינהו? תרדין איז דאך אזא מין ירק וואס קיינער קוועטשט נישט אויס, און די גמרא האט פארשטאנען אז ממילא הייסט עס נישט קיין משקה, און די הלכה איז דאך אז א משקה פסל'ט א מקווה בשינוי מראה. אלא מאי אית לך למימר, וואס וועסטו מוזן זאגן? כיוון דאחשבינהו וויבאלד דער מענטש האט עס יא אויסגעקוועטשט און ער האט מחשיב געווען די משקין אז פאר אים, ער וויל עס אויסקוועטשן און פאר אים הייסט עס א משקה, הוו להו משקה, ווערט עס פאר דעם מענטש א משקה, כאטשיג רוב מענטשן האלטן עס נישט פאר קיין משקה. הכא נמי די זעלבע זאך איז דא אויכעט לגבי די אויסקוועטשן פירות אום שבת, כיוון דאחשבינהו הוו להו משקה, וויבאלד דער מענטש האט עס אויסגעקוועטשט אום שבת און אפילו דאס איז נישט די סדר אויסצוקוועטשן, אבער מיט דעם וואס ער קוועטשט עס אויס, איז ער דאך עס מחשיב און ער מאכט דערפון א משקה, דעריבער וועט עס זיין אסור צו טון אין שבת. איז לויט ווי רש י און תוס' האבן דא אפגעלערנט יעצט, אז ס'איז דא א נייע פשט אין די גאנצע ברייתא, דאס וואס איז געשטאנען אין די רישא אז מ'מעג אויסקוועטשן די פלוימען און די אלע אנדערע מין פירות, רעדט מען טאקע נישט ווען ער קוועטשט עס אויס ווייל ער וויל באקומען די זאפט דערפון, ווייל אונז האבן דאך יעצט געשמועסט אז איינמאל ער טוט עס וועגן דעם איז ער דאך עס מחשיב און ס'איז אסור, ס'הייסט סחיטה, נאר מ'רעדט דא ער וויל עס אויסקוועטשן, ווייל ער וויל ממתיק זיין די פירות, דורך דעם וואס ער וועט ארויס נעמען די זאפט וועט ער שפירן בעסער די טעם פון די פירות אליין, וואס אין אזא פאל איז ער דאך נישט מחשיב אז ער וויל האבן די משקה, ס'באקומט נישט קיין שם משקה, ס'הייסט נישט קיין סחיטה, נאר ס'הייסט אזוי ווי ער נעמט ארויס אוכל מתוך אוכל ווי אונז האבן שוין אויבן מפרש געווען אז דאס הייסט נישט קיין סחיטה. און די חכמים האבן אפילו נישט גוזר געווען אז טאמער וועל איך אים לאזן קוועטשן כדי למתק עט ער קומען שוין קוועטשן כדי צו האבן די משקה דערפון ווייל וויבאלד קיינער קוועטשט עס נישט פאר משקה דארף איך פאר דעם נישט מורא האבן און דאס וואס שטייט ווייטער אבל לא ברימונים מיינט מען אז מילגרוימען טאר מען נישט קוועטשן אפילו אויף למתק אויך נישט פארוואס ווייל ושל בית מנשיא בר מנחם היו סוחטין ברימונים איז וויבאלד ס'איז דא מענטשן וואס טוען דאס, האב איך שוין מורא אז כ'וועל אים מתיר זיין אז ער מעג עס קוועטשן למתק וועט ער שוין קומען קוועטשן לשם משקה אויכעט, און ווען ער קוועטשט עס לשם משקה, אפילו אויב ער איז אליינס א יחיד און איז ער עס מחשיב ווי אונז האבן פריער געשמועסט און ס'הייסט טאקע סחיטה. און ווי רש י האט געלערנט אז ווען א מענטש וועט יא קוועטשן א פרי לשם משקה אפילו קיינער קוועטשט עס נישט, איז עס א געהעריגע איסור דאורייתא ווייל ער איז עס מחשיב פאר א משקה. יעצט פארשטייט מען שוין זייער גוט וואס ר' נחמן האט געזאגט הלכה כבי מנשיא, ער האט געמיינט צו זאגן אז די הלכה איז ווי די תנא פון די ברייתא אז מען טאר נישט קוועטשן קיין רימונים אפילו אויף למתק, ווייל ס'איז דאך דא די בי מנשיא וואס קוועטשן עס אויס פאר משקה, און איך האב דאך מורא אז דער מענטש וועט עס אויך טון נאכדעם לשם משקה, וואס דעמאלטס וועט עס שוין זיין א איסור דאורייתא. איז ווי די גמרא האט אפגעלערנט די טעם פארוואס ר' חיסדא האט גע'אסר'ט די מקווה דורך מי תרדין, ווייל מיט דעם וואס דער מענטש האט עס אויסגעקוועטשט האט עס טאקע באקומען א שם משקה, און א משקה פסל'ט די מקווה בשינוי מראה, אפילו עס איז אזא מין זאך וואס קיינער קוועטשט נישט, אבער מיט דעם וואס ער האט עס אויסגעקוועטשט באקומט עס א שם משקה. ר' פפא אמר, ר' פפא לערנט אנדערש אפ. ווייסטו פארוואס די מי תרדין פסל'ט די מקווה? משום דהוה דבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה. תרדין איז דאך א זאך וואס דו קענסט נישט גיין מאכן פון תרדין לכתחילה א מקווה, ווייל מען קען נאר מאכן א מקווה אדער פון וואסער אדער שניי אדער האגל, מי פירות איז פסול פאר א מקווה, וכל דבר שאין עושין ממנו מקווה לכתחילה פוסל את המקווה בשינוי מראה, דאס איז דער כלל, א זאך וואס פון אים קען מען נישט מאכן לכתחילה קיין מקווה, איז טאמער פאלט ער אריין אביסל דערפון אין מקווה און ס'טוישט דעם קאליר פסל'ט ער עס. איז רש"י זאגט דא אז רב פפא קריגט אויף די פריעריגע סברה אז אין אמת'ן אריין וועט ער זאגן אז די תרדין אפילו ווען איך האב עס אויסגעקוועטשט ווערט עס נאכנישט קיין משקה ווייל איך האלט נישט פון די סברה אז וויבאלד א יחיד קוועטשט אויס א זאך מאכט ער עס פאר א משקה. נאר יעדע זאך מיט וואס דו קענסט נישט מאכן קיין מקווה אפילו אויב ער האט נישט קיין שם משקה, דאס איז די כלל, אויב דו קענסט נישט פון אים מאכן א גאנצע מקווה, פסל'ט ער די מקווה בשינוי מראה. עס קומט אויס צוויי גרויסע חילוקים וואס ר' פפא זאגט, קודם כל, אז די גאנצע סברא אז ווען א מענטש קוועטשט אויס אליין א זאך מאכט ער עס פאר א משקה האלט נישט ר' פפא, און צווייטנס כדי צו פסל'ען א מקווה בשינוי מראה מוז עס נישט זיין קיין משקה, נאר יעדע זאך מיט וואס מען קען נישט מאכן קיין מקווה לכתחילה פסל'ט עס. איז לויט דעם קען מען שוין צוריק גיין געהעריג אפלערנען פשט אין די ברייתא אז דער וואס עס שטייט אז מען מעג קוועטשן די פלאמען וכדומה מעג מען טאקע לכתחילה קוועטשן אפילו לשם צו מאכן משקה ווייל דאס וואס דו מאכסט עס יעצט פאר משקה מאכט עס נאכנישט פאר קיין משקה און לויט דעם וועט מען מוזן זאגן אז דאס וואס די ברייתא ברענגט ושל בית מנשיא בר מנחם היו סוחטין ברימונים איז צו ברענגען א ראיה אז ס'איז דא מענטשן וואס טוען אזוי ס'מיינט נישט נאר די משפחה נאר ס'דא אסאך מענטשן וואס קוועטשן עס אויס און דעריבער טאר מען נישט קוועטשן עס אום שבת.

ושאר כל הפירות מותר לסוחטם, הגה ובמקום שנהגו לסחוט איזה פירות לשתות מימיו מחמת צמא או תענוג, טאמער סאיז א מקום ווי מקוועטשט יא אויס אנדערע מין פירות אויכעט צו טרינקען, דינו כתותים ורימונים האט עס די זעלבע דין ווי תותים ורימונים אז מטאר עס נישט קוועטשן אין שבת. האט מען דאך יעצט געהאט צוויי מהלכים אין די גמרא, די ערשטע מהלך איז געווען אז נאר א משקה קען פסל'ען א מקווה בשינוי מראה, האט רב פפא געזאגט אז יעדע זאך אפילו ס'איז נישט קיין משקה, נאר דבר שאין עושין ממנו מקווה לכתחילה, פוסל את המקווה בשינוי מראה, די גמרא גייט ברענגען נאך וועגן דעם ענין, תנן התם מ'האט געלערנט א משנה אין מסכת מקוואות, נפל לתוכו יין או חומץ ומוחל, טאמער ס'איז אריינגעפאלן אין די מקווה וויין אדער עסיג אדער אזא מין זאפט וואס רינט ארויס פון די זיתים, ושינה מראיו פסול, ווען ס'האט משנה געווען די קאליר פון די מקווה איז עס פסול, דער אמת איז אז ס'איז דא דריי מינע זאפטן וואס קומען ארויס פון די זיתים, קודם איז דא גאנץ אנפאנג ווען מען נעמט צאם אלע זיתים אין אזא גרויסע כלי וואס הייסט א מעטן, און אזוי לייגט מען אריין אסאך זיתים אויפאמאל און זיי ליגן אזוי דארטן צוקוועטשט און מיט די צייט ווערן זיי מער געצייטיגט און ווייעכער, איז בשעת זיי ליגן אין די מעטן רינט ארויס אסאך מאל אזא מוחל וואס איז קלאר ממש ס'קוקט אויס כמעט ווי וואסער. אבער אויב זענען שוין געליגן היפש אפאר טעג אין די מעטן, הייבט שוין אן ארויסצורינען מער א געדעכטערע זאפט, וואס דאס זעט שוין אויס כמעט ווי אויל. נאכדעם איז דא א דריטע מאל, וואס נאכדעם וואס מ'האט שוין צוטרעטן און צוקוועטשט די זיתים, ארויסצונעמען די אויל דערפון, נעמט מען צאם די גאנצע פסולת, און מ'לייגט עס אריין אין אזא קערבעלע וואס הייסט א עיקל, און מ'לייגט ארויף דערויף גאר א שווערע באלקן, אז דאס קוועטשט ארויס דערפון, פון די פסולת, די איבריגע אויל וואס איז געבליבן. און דאס הייסט אויכעט מוחל אזא מין זאפט וואס קומט ארויס, און באלד העמיר זעהן דער משנה וואס זאגט דא אז דער מוחל פסל'ט די מקווה, פון וועלעכע מוחל מען רעדט. דער ווארט מוחל איז דא וואס זענען גורס אז ס'קומט מיט א ה', מוהל, מיט ווי אזוי גייט דא די משנה אין מקוואות, ס'איז דאך דא געשטאנען אז מוחל פסל'ט א מקווה, און די גמרא האט יעצט פארשטאנען אז נאר א משקה פסל'ט א מקווה בשינוי מראה, איז מאן תנא דמוחל משקה היא, ווער איז דער תנא פון די משנה אין מקוואות וואס האלט אז דער זאפט האט א דין ווי א משקה? אמר אביי רבי יעקב היא, דאס איז דער תנא רבי יעקב, אז אונז האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יעקב אומר מוחל הרי הוא כמשקה, האט מען דאך שוין אויסגערעדט אז איינער פון די ז' משקים וואס זענען מכשיר לקבל טומאה דורך יד שוחט דם וואס צווישן זיי איז שמן, זאגט רבי יעקב אז אפילו די זאפט וואס קומט ארויס פון די זיתים האט אויך א דין ווי א משקה אז ס'קען מכשיר זיין לקבל טומאה. און מה טעם אמרו מוחל היוצא בתחילה טהור? פארוואס האבן די חכמים געזאגט אז די זאפט וואס קומט ארויס אין אנפאנג ווען ס'ליגט דארט אין דער מעטן, איז יא טהור און ס'איז נישט מכשיר לקבל טומאה לפי שאינו רוצה בקיומו. וויבאלד דער בעל הבית דערפון איז בכלל נישט אינטערעסירט אין זיין עקזיסטענץ, ער איז נישט אינטערעסירט אז דער משקה זאל ארויסקומען, און אזוי ווי אונז האבן שוין אויבן געלערנט אז די חכמים האלטן אז א משקה הייסט נאר א משקה ווען ס'איז לרצון, דאס האבן מיר עס געלערנט לגבי חלב בהמה און דא איז די זעלבע זאך. רבי שמעון אומר רבי שמעון בר יוחאי זאגט מוחל אינו כמשקה. אז דער זאפט וואס רינט ארויס פון די זיתים האט נישט קיין דין ווי א משקה און ס'איז נישט מכשיר לקבל טומאה, און מה טעם אמרו מוחל היוצא מעיקל בית הבד טמא? אויב אזוי פארוואס האבן די חכמים געזאגט אז דער זאפט וואס קומט יא ארויס נאכדעם וואס מ'האט שוין אריינגעלייגט ווי ס'האמיר פריער געזאגט אלע פסולת אין דער קערבעלע וואס הייסט א עיקול פון די בית הבד, איז פארוואס האבן די חכמים געזאגט אז דער זאפט וואס קומט פון דארט ארויס איז יא מכשיר לקבל טומאה, לפי שאי אפשר לו בלא צחצוחי שמן? ווייל דארטן איז אפילו דער זאפט וואס רינט ארויס איז שוין נישט מעגליך ער זאל נישט מיטברענגען מיט זיך געהעריגע עכטע אויל, און די אויל איז דאך מכשיר לקבל טומאה, אבער באמת די זאפט אליין ווען ער האט ווען נישט דער צחצוחי שמן וואלט ער נישט מכשיר געווען לקבל טומאה ווייל ער הייסט נישט קיין משקה. פרעגט די גמרא מאי בינייהו, ווי איז די חב ד נפקא מינה אין די מחלוקת צווישן רבי יעקב מיט רבי שמעון, מען זעט דאך דא, אז אפילו רבי יעקב איז מודה אז די גאנץ ערשטע זאפט וואס קומט ארויס אין אנפאנג האט נישט קיין שם משקה ווייל ס'איז דאך אינו רוצה בקיומו און דאס האט מען דאך געזען אז אפילו רבי שמעון איז מודה אז די זאפט וואס קומט ארויס שפעטער דארטן ביים סוף ווען ס'ליגט שוין אין די עיקול בית הבד איז דאך זיכער אז ס'איז יא א משקה איז ווען דען קריגן זיך רבי יעקב מיט רבי שמעון זאגט די גמרא איכא בינייהו דאתי בתר איצצה די זאפט וואס קומט ארויס נאכדעם וואס זיי זענען שוין געליגן עטליכע טעג דארטן אין די מעטן און זענען שוין געווארן צוזאמענגעקוועטשט, איצצתא מיינט צוזאמענגעקוועטשט, און דעמאלטס קומט ארויס א זאפט, אבער ער ברענגט נאכנישט מיט מיט זיך ריכטיגע אויל צחצוחי שמן, אבער פון די אנדערע זייט איז ער בעסער ווי די ערשטע זאפט ווייל דא איז דאך שוין די בעל הבית יא רוצה בקיומו, ווייל וויבאלד דער זאפט איז שוין כמעט אזוי ווי אויל קען דאך שוין די בעל הבית דאס צו נוצן, מען קען עס געהעריג נוצן פאר אויל. מען קען עס עסן, איז דארט וועט זיין די מחלוקה אז לויט ר' יעקב הייסט עס יא א משקה און ס'איז מכשיר, און לויט ר' שמעון איז עס נישט קיין משקה, על כל פנים זאגט אביי אז דאס וואס מיר האבן געלערנט פון די משנה מקוואות אז טאמער איז אריינגעפאלן מוחל בשינוי מראה איז פסול, וועט מוזן אויסקומען ווי ר' יעקב, וואס ר' יעקב האלט אז אפילו די מיטלסטע זאפט וואס קומט ארויס הייסט אויכעט א משקה, און נאר א משקה קען פסל'ען א מקווה בשינוי מראה. ווייל לויט ר' שמעון, וויבאלד ס'האט טאקע נישט קיין שם משקה, און ס'איז נישט מכשיר לקבל טומאה וועט עס טאקע נישט פסל'ען די מקווה אויך נישט. און זעט אויס אז די גמרא האט געלערנט דא אז מ'קען נישט רעדן פון די דריטע מין זאפט, וואס דארט איז דאך ר' שמעון אויכעט מודה, ווייל דאס וואלט מען נישט אנגערופן מוחל, ווייל יענץ איז שוין ממש כמעט אזוי ווי אויל, און אז די משנה מקוואות זאגט און מוחל רעדט מען פון די צווייטע דרגה, וואס דאס הייסט נאר א משקה, לויט ר' יעקב, און פארדעם קען עס פסל'ן א מקווה, ווייל די ערשטע דרגה איז דאך אפילו לויט ר' יעקב הייסט עס נישט קיין משקה און ס'קען נישט פסל'ען. אזוי האט אביי געלערנט, רבא אמר, רבא זאגט ניין. דאס וואס עס שטייט אין מקוואות אז מוחל פסל'ט א מקווה בשינוי מראה איז נישט ווייל ס'הייסט א משקה, נאר אין אמת'ן קען עס אויסקומען אפילו ווי רבי שמעון בר יוחאי וואס ער האלט אז ס'האט נישט קיין שם משקה, איי וויאזוי פסל'ט עס א מקווה? משום דהוי דבר שאין עושין הימנו מקווה, פוסל את המקווה בשינוי מראה, רבא האלט אויכעט. אזוי ווי רב פפא האט אויבן געזאגט אז נישט נאר א משקה קען פסל'ען א מקווה בשינוי מראה נאר יעדע זאך וואס פון דעם קען מען לכתחילה נישט מאכן קיין מקווה ווייל לכתחילה קען מען דאך נאר מאכן א מקווה פון מים אדער שלג אדער ברד, א מים אדער תולדה דמים און וויבאלד פון דעם קען מען דאך מוחל קען מען דאך נישט מאכן קיין מקווה עט עס אויך פסל'ן א מקווה בשינוי מראה און אויב אזוי קען די משנה מקוואות אויסקומען אפילו ווי רב שמעון און כאטשיג לגבי הכשר טומאה הייסט דער מוחל נישט קיין משקה און איז נישט מכשיר לקבל טומאה אבער פסל'ן א מקווה וועט עס יא, על כל פנים וואס מ'זעהט דא יעצט אז אביי מיט רבא קריגן זיך די זעלבע מחלוקה ווי אונז האבן פריער געהאט פון די ערשטע מהלך אין די גמרא אז די גמרא האט געהאלטן אז נאר א משקה קען פסל'ן א מקווה בשינוי מראה, אזוי האט אביי געלערנט, און ר' פפא גייט מיט די זעלבע מהלך ווי רבא אז נישט נאר ווען ס'איז א משקה קען עס פסל'ן נאר יעדע זאך וואס אין עושין הימנו מקווה לכתחילה. און יעצט וועלן מיר מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף קמ"ד. אינעם פאריגן שיעור האט די גמרא אראפגעברענגט א ברייתא וואס רבי יהודה זאגט אז תותים ורימונים אויב א מענטש האט עס אריינגעברענגט סתם, דאס מיינט ער האט נאכנישט באשלאסן צו ער וויל עס עסן צו ער וויל עס אויסקוועטשן, האט עס די זעלבע דין ווי ער וואלט עס ווען אריינגעברענגט למשקין, אז די משקין וואס זענען יוצא מהם אום שבת טאר מען נישט טרינקען ווייל איך האב מורא אז ער וועט גיין נאכדעם קוועטשן. זעט מען אז רבי יהודה האט געהאלטן. אז ביי סתם ווען די משקה איז ארויסגערינען פון זיך אליין, זאג איך אז ס'איז אים ניחא, און ווייל ס'איז אים ניחא האב איך מורא אז ער וועט יעצט גיין קוועטשן. פרעגט די גמרא א קשיא פון א משנה אין מסכת מכשירין, וואס דארט איז דא א מחלוקה צווישן די חכמים מיט רבי עקיבא לגבי מילך פון א בהמה. די חכמים האלטן אז מילך פון א בהמה איז נאר מטמא טאמער ס'איז לרצון, דאס מיינט אז דער מענטש האט געוואלט אז די מילך זאל ארויסקומען אבער טאמער נישט איז עס נישט מכשיר לקבל טומאה, און רבי עקיבא האלט אפילו ווען ס'איז שלא לרצון איז עס אויך מכשיר לקבל טומאה, ביי מילך פון א פרוי האלט אפילו די תנא קמא אז ס'איז מכשיר אפילו שלא לרצון. די מחלוקה איז ביי מילך פון א בהמה און ס'דא דארטן א גאנצע וויכוח צווישן רבי עקיבא מיט די חכמים, און ווען די חכמים ווילן אויפווייזן פאר רבי עקיבא אז ס'איז א חילוק פון לרצון און שלא לרצון ברענגען זיי א ראיה פון סלי זיתים וענבים, וואס דארט איז די דין אז המשקין היוצא מהם לרצון טמאים שלא לרצון טהורים, און פונקט ווי ביי סלי זיתים וענבים זאג איך אזוי, טענה'ן די חכמים, די זעלבע זאך וועט מען אויך זאגן ביי מילך פון א בהמה, אז ס'איז נאר מכשיר לקבל טומאה ווען ס'איז ארויסגעקומען לרצון אבער שלא לרצון נישט. און די גמרא האט קודם געלערנט אז דעם וואס שטייט לרצון מיינט מען טאקע אז דער מענטש האט געהאט א ספעציעלע מחשבה אז ער וויל די משקה זאל ארויסקומען, און אויב אזוי ווען ס'שטייט אז שלא לרצון איז עס טהור, מיינט דאס אז אויב ער האט נאך גארנישט געטראכט און ס'איז געווען סתם, איז עס נישט מכשיר לקבל טומאה. זעט מען א בפירוש'ע משנה מסכת מכשירין אז סתם איז א מענטש נישט אינטערעסירט אין דעם זאל ארויסקומען. און נאך מער, מ'מאכט גאר א קל וחומר, ווייל דא רעדט מען דאך פון זיתים וענבים וואס געווענטליך מענטשן קוועטשען עס יא אויס, און דאך זאג איך, אז וויבאלד ס'איז נאך סתם, דער מענטש האט נאך נישט באשלאסן צו ער קוועטשט עס יא אויס צו נישט, זאג איך אז מסתם איז ער נישט אינטערעסירט אין די משקה, און ס'איז על פי הדין ווי שלא לרצון און ס'הייסט נישט קיין משקה, איז דאך אוודאי און אוודאי פון די תותים ורימונים פון וואס רבי יהודה האט גערעדט, וואס דאס רוב מענטשן קוועטשן דאך עס נישט אויס, איז דאך אוודאי אז ס'וואלט געדארפט זיין אז וויבאלד ס'איז נאר סתם, איז דער מענטש נישט אינטערעסירט אין די משקה דערפון, און אויב אזוי פארוואס זאגט רבי יהודה אז מען טאר עס נישט טרינקען אום שבת ווען ס'איז אליינס ארויסגערינען, ווייל איך נעם אן אז ער איז יא אינטערעסירט אין דעם און איך האב מורא ער וועט עס גיין אויסקוועטשן מיט די הענט. אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, אז דעם וואס איז געשטאנען לרצון טמאים און שלא לרצון אינו טמאים, לרצון מיינט נישט ווען ער האט בפירוש געטראכט א מחשבה אז ער וויל האבן די משקה, נאר ווען ער האט גארנישט געטראכט מיינט דאס אויך שוין אזוי ווי לרצון. ווייל איך נעם אן אז ווען ער האט גארנישט געטראכט וויל ער יא די משקה. און דעם וואס שטייט שלא לרצון טהורין מיינט טאקע, נאר אויב ער האט בפירוש געטראכט אז ער וויל עס נישט האבן למשקה, נאר דעמאלטס איז עס טהור, ווייל ער האט קלאר מגלה דעת געווען אז ער דארף עס נישט. נאך א תירוץ ענטפערט די גמרא אז מ'קען יא טייטשן לרצון מיט א געהעריגע מחשבה אז ער וויל עס, און שלא לרצון מיינט סתם. אה איז דאך א סתירה אויף רבי יהודה. דארט אין מסכת מכשירים שטייט טאקע סלי זיתים וענבים, וויבאלד מען רעדט פון קערבעלעך וואס האבן לעכער, דארטן זאג איך אז וויבאלד ער האט נישט בפירוש געטראכט אז ער וויל האבן די משקין איז עס נאך נישט מטמא, ווייל אפילו ער האט גארנישט געטראכט און ס'איז סתם, ווייס איך אליין אז ער איז נישט אינטערעסירט אין די משקה ווייל די משקה גייט דאך ארויסרינען פון די לאך ס'גייט גיין לאיבוד. מה שאין כן רבי יהודה ווען ער האט גערעדט פון די תותים וענבים און ער האט געזאגט אז סתם איז ער יא אינטערעסירט דערין רעדט מען פון געהעריגע כלים וואס גייט נישט לאיבוד און דארט זאג איך טאקע אז סתם אזוי ווען ער האט גארנישט געטראכט איז ער יא אינטערעסירט אין די משקין. אין די פאריגע שיעור איז געשטאנען אז דער אמורא שמואל האט געזאגט אז ביי זיתים וענבים איז רבי יהודה מודה צו די חכמים אז אפילו ווען מען האט עס אוועק געלייגט אויף צו עסן און ס'איז ארויס גערינען די משקה אום שבת טאר מען עס נישט טרינקען ווייל כ'האב מורא ער וועט זיך מיישב זיין און ער וועט עס גיין קוועטשן און בשאר פירות, דאס מיינט אזעלכע פירות וואס קיינער קוועטשט נישט אויס, זענען אפילו די חכמים מודה צו רבי יהודה אז וויבאלד ער האט עס אוועקגעלייגט לאוכל, און ס'איז ארויסגערינען די משקה אום שבת מעג מען עס טרינקען, איך דארף נישט מורא האבן ער וועט עס גיין אויסקוועטשן. זאגט יעצט די גמרא אט די נקודה אז רבי יהודה איז מודה צו די רבנן בזיתים וענבים דאס האבן מיר געטראפן אין די ברייתא וואס אונז האמיר געהאט אין ענדע פונעם פאריגן שיעור, שטייט דארט קלאר אז רבי יהודה זאגט אז זיתים וענבים אפילו ווען מ'האט עס אריינגעברענגט לאוכל איז די משקה הזב מהם אסור. און די גמרא פרעגט יעצט ווי טרעפסטו די פארקערטע נקודה אז די חכמים זענען מודה צו די רבי יהודה ביי אנדערע פיירות, און ווי רשי האט שוין אויסגערעדט אינעם פאריגן שיעור אז דאס וואס עס שטייט אז די חכמים קריגן זיך מיט רבי יהודה ביי תותים ורימונים, איז נאך נישט קיין הכרח צו זאגן אז ביי שאר פיירות זענען די חכמים מודה צו רבי יהודה, ווייל אפשר האט ער אנגעכאפט תותים ורימונים נאר להודיעך כח דרבי יהודה די כח דהיתרא אז רבי יהודה איז מיקל אפילו ביי תותים ורימונים וואס אסאך מענטשן קוועטשן יא אויס אבער דאך וויבאלד ער האט עס אנגעגרייט לאכילה דארף איך נישט מורא האבן אז ער וועט עס וועלן אויסקוועטשן, אבער די חכמים אליין קענען קריגן אפילו בשאר פיירות אויך, און פארדעם פרעגט די גמרא ווי איז די מקור? אז די חכמים זענען מודה בשאר פיירות, ברענגט די גמרא אראפ א אנדערע ברייתא וואס דארט שטייט אז מען מעג אום שבת אויסקוועטשן פגעין, דאס איז אזעלכע פלוימען, און פרישין, און עוזרדין, דאס איז אזעלכע מין פיירות וואס קיינער קוועטשט עס נישט אויס, דאס מעג מען אויסקוועטשן שבת, ווייל דאס הייסט נישט קיין סחיטה. ווייל וויבאלד קיינער קוועטשט עס נישט אויס הייסט נישט די משקה וואס קומט ארויס האט נישט קיין שם משקה נאר ס'בלייבט נאך אלץ א אוכל ס'איז אזוי ווי מ'קוועטשט ארויס אוכל מתוך אוכל וואס דאס איז נישט דומה צו דש ווייל ביי דש געשענט א נייע מציאות פארדעם איז ער גארנישט ווערט געווען ער איז נישט ראוי געווען לאכילה און יעצט ווען ער קומט ארויס די קערנדל די ווייצל ווערט ער יעצט אזוי ווי א נייע זאך א אוכל אבער דא אז ס'איז פריער געווען א אוכל און יעצט בלייבט ער א אוכל געשענט נישט קיין שום שינוי דעמאלטס מעג מען עס סוחט זיין אום שבת אבער רימונים טאר מען נישט קוועטשן, ווייל דאס איז דאך שוין יא די סדר ווי די גמרא ברענגט אז ס'איז געווען א משפחה בית מנשה בר מנחם וואס זיי פלעגן אין די וואכן קוועטשן רימונים, און וויבאלד ס'איז דא מענטשן וואס קוועטשן עס איז דאס די סדר, איז יא דא דערביי סחיטה. זעט מען דאך קלארע ווערטער דא, א ברייתא אז ביי אנדערע פירות זענען די חכמים מודה אז מ'מעג עס אפילו קוועטשן אום שבת. די גמרא פרעגט ווער זאגט אז די ברייתא קומט אויס ווי דרבנן אפשר קומט עס אויס ווי רבי יודא, ווי זעסטו דא אז דרבנן זענען מודה צו רבי יודא, ענטפערט די גמרא אז די גאנצע מחלוקת צווישן רבי יודא מיט די חכמים איז נאר געווען בתותים ורימונים ווען ס'איז אליינס ארויס גערינען די זאפט, צו איך דארף מורא האבן אז לכבוד דעם וועט ער גיין קוועטשן לכתחילה, אבער דו האסט אין ערגעץ נישט געטראפן אז רבי יודא איז מיקל צו קוועטשן פירות לכתחילה אום שבת. אלא מאי אז ס'שטייט דא אז מ'מעג, דאס איז ווייל קיין שום מענטש קוועטשט נישט אויס די פירות און ס'איז נישט שייך דערביי קיין סחיטה, דאס קומט שוין נישט אריין רבי יודא צו די חכמים און יעדער וועט מודה זיין אין דעם נקודה. ר' נחמן זאגט אז די הלכה בלייבט ווי בית מנשה בר מנחם. און די גמרא פרעגט תיכף, דער בית מנשה בר מנחם איז עפעס א תנא וואס קריגט אויף די תנא קמא? די תנא קמא האט דאך גענוצט די בית מנשה פאר א ראיה אז מ'טאר נישט קוועטשען רימונים אום שבת ווייל די בית מנשה פלעגט קוועטשען אין די וואכן. זעט מען דאך אז ס'איז די סדר צו קוועטשן, און ממילא הייסט עס סחיטה. פארוואס זאגט רב נחמן אז די הלכה בלייבט ווי זיי? און טאמער וועסטו וועלן זאגן אז רב נחמן האט טאקע געמיינט דאס צו זאגן אז די הלכה בלייבט ווי די תנא קמא, טאקע וועגן דעם ווייל מען זעט פון מנשה בר מנחם אז דאס איז די סדר צו קוועטשן, איז ווייל ס'איז דא איין מענטש וואס קוועטשט, דאס איז שוין עפעס א רוב פון די וועלט, אז דאס זאל מאכן א מנהג פאר די גאנצע וועלט זאל הייסן סחיטה וועגן דעם? קודם האט די גמרא געוואלט ענטפערן יא, ווייל מען זעט אז א תנא ר' לעזער אין מסכת כלאים וואס האלט אז אפילו קוצים טוט אסר'ן אין א כרם אלס כלאים, פארוואס? ווייל אין אראביע איז דא א לאנד וואס דארטן לאזט מען פלאנצן דערנער ווייל מען וויל אז די קעמלעך זאלן עס קענען עסן, איז פונקט ווי מען זעהט אז צוליב א יחיד איין לאנד ווערט עס א מנהג אין די גאנצע וועלט אז צוליב דעם לויט רב לעזער אסר'ט עס בכלאים בכרם איז די זעלבע זאך צוליב די איינע מענטש מנשה בר מנחם וואס ער האט געקוועטשט רימונים קען ווערן הייסן אז דאס ווערט א מנהג אז מען קוועטשט און אויב אזוי איז די גאנצע וועלט ווערט אסור אין סחיטה. אבער למעשה טענה'ט די גמרא ס'איז בכלל נישט קיין פארגלייך ווייל אראביע איז כאטשיג א גאנצע מדינה ס'איז א פלאץ. דא אויב איין מענטש טוט עס איז דאך עס בטלה דעתו אצל כל אדם. אלא מאי זאגט טאקע די גמרא אז פונקט ווי ר' חיסדא זאגט אז ווען א מענטש האט גענומען תרדין דאס איז אזא מין ירק און ער האט עס אויסגעקוועטשט און די זאפט דערפון האט ער אריינגעלייגט אין א מקווה פסל'ט עס די מקווה בשינוי מראה כאטשיג קיין איין מענטש קוועטשט דאך נישט אויס קיין תרדין און בפשטות הייסט דאך עס נישט קיין משקה. זעט מען אבער פון דעם אז וויבאלד דער מענטש האט עס יא אויסגעקוועטשט האט ער געוויזן אז פאר אים איז עס א חשיבות פון א משקה און דעריבער פסל'ט עס א מקווה, איז די זעלבע זאך וויל די גמרא זאגן לגבי שבת אויכעט אז אפילו ווען איין מענטש קוועטשט אויס א זאך, אפילו קיינער קוועטשט עס נישט אויס אבער ער האט דאס מחשיב געווען האט געוויזן אז ביי אים הייסט עס א משקה און ביי אים וועט זיין א ריכטיגע סחיטה א דאורייתא'דיגע חיוב חטאת דערויף. און לויט דעם ווי רש"י האט אפגעלערנט מוז מען לערנען די גאנצע ברייתא אז דאס וואס איז געשטאנען אז מען מעג אויסקוועטשן די פלוימען און אזעלכע מין פירות, רעדט מען טאקע נישט ווען ער קוועטשט עס אויס פאר די משקה, נאר ווען ער קוועטשט עס אויס למתק הפירי, ווייל ער וויל שפירן בעסער דעם טעם פון די פירי אליין, נעמט ער ארויס די זאפט דערפון, אבער נישט ווייל ער וויל האבן די זאפט, ווייל ער וויל עס מאכן פאר א משקה, און דעמאלטס אויף אזא אופן מעג מען עס לכתחילה קוועטשן אום שבת, און איך דארף נישט מורא האבן אז אויב איך וועל אים דאס לאזן וועט ער שוין קומען קוועטשן לשם משקה, ווייל קיינער קוועטשט עס נישט לשם משקה, מה שאין כן רימונים טאר מען נישט קוועטשען אפילו למתק אויך נישט, ווייל של בית מנשיא האבן דאך עס געקוועטשט אין די וואכן פאר א משקה, האב איך מורא אז דער מענטש וועט אויך קומען אזוי טון און ער וועט עס מאכן לשם משקה און אפילו ווען איין מענטש אליין מאכט עס לשם משקה ווערט עס אסור געהעריג פאר אים מן התורה אלס סחיטה. איז לויט דעם ווען ר' נחמן האט געזאגט הלכה כר' של בית מנשיא האט ער טאקע געמיינט צו זאגן אז מען טאר נישט אויסקוועטשן א רימונים אום שבת אפילו למזיק, ווייל ס'איז דאך דא מענטשן אפילו עס איז ממש א יחיד וואס טוט עס האב איך מורא אז דער מענטש וועט עס אויך טון ער וועט חייב זיין חטאת. רב פפא טענה'ט אז דאס וואס רב חיסדא האט געזאגט אז ווען איינער גיסט אריין אין א מיש אין א מקווה משקה פון א תרדין פסל'ט עס די מקווה איז נישט אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביז יעצט אז ווייל דער מענטש האט עס אויסגעקוועטשט דאס איז שוין גענוג חשיבות אז ס'מאכט עס פאר א שם משקה ניין ווייל יעדע זאך אפילו ווען ער איז נישט קיין משקה פסל'ט ער די מקווה אויב ער איז אזא מין מאטריאל וואס פון אים קען מען נישט מאכן לכתחילה קיין מקווה, די כלל איז אז כל דבר שאין עושין ממנו מקווה לכתחילה פוסל את המקווה בשינוי מראה, און א מקווה קען מען דאך דווקא מאכן דווקא פון וואסער אדער תולדה פון מים, שלג און ברד, אבער פון זאפט פון א פירי קען מען דאך נישט מאכן קיין מקווה, ממילא פסל'ט עס אפילו עס האט טאקע נישט קיין שם משקה, איז לויט דעם קען מען שוין צוריק אפלערנען די ברייתא אויבן אז מען מעג לכתחילה גיין קוועטשן פירות אום שבת די פלוימען וואס קיינער קוועטשט נישט, אפילו לשם משקה אויכעט, ווייל דאס וואס א יחיד טוט עס מאכט עס נאך נישט פאר קיין סחיטה, ס'מאכט עס נאך נישט פאר קיין משקה און ס'הייסט נישט קיין סחיטה, אבער רימונים טאר מען נישט, ווייל וויבאלד ס'איז דא אזעלכע מענטשן וואס זיי קוועטשן עס יא אויס, איז עס על כל פנים אסור מדרבנן אז מ'טאר עס נישט אויסקוועטשן אום שבת, כאטשיג רוב מענטשן קוועטשן עס נישט אויס און מן התורה איז נישטא דארט קיין חטאת, אבער א איסור דרבנן איז יא דא, און דאס וואס מ'ברענגט של בית מנשיא, דאס איז נאר א דוגמא, פונקט ווי בית מנשיא, האבן געקוועטשט אין די וואכן רימונים איז דא נאך מענטשן וואס טוען עס און ס'איז נישט אז די מנהג בויט זיך וועגן א יחיד נאר ס'איז דא אסאך יחידים וואס טוען עס און דאס איז שוין גענוג אז די חכמים האבן עס שוין גע'אסר'ט. האבן מיר דאך געהאט יעצט א מחלוקה, לויט איין מהלך איז דווקא א משקה קען פסל'ען א מקווה בשינוי מראה און לויט ר' פפא איז יעדע זאך אפילו ווען ער האט נישט קיין שם משקה נאר וויבאלד מ'קען פון אים נישט מאכן קיין מקווה לכתחילה פסל'ט ער אויכעט בשינוי מראה און די גמרא ברענגט אז ס'איז דא נאך א מחלוקת איבער דעם ענין. פון אנדערע אמוראים, ווייל ס'איז דא א משנה מסכת מקוואות אז טאמער ס'איז אריינגעפאלן אין א מקווה אדער וויין אדער עסיג אדער מוחל, מוחל דאס איז אזא זאפט וואס רינט אפ פון די זייפן, און טאמער ס'איז געווען א שינוי מראה אין די מקווה פסל'ט עס די מקווה. און ס'איז דא דריי מיני מוחל, ס'איז דא די ערשטע וואס קומט ארויס גלייך ווען מ'לייגט אריין די זיתים אין די גרויסע כלי זאל זיך אזוי ווי אנווארעמען און ווייעך ווערן, וואס יענע זאפט וואס רינט אפ דערפון איז ממש כמעט אזוי ווי וואסער קוקט עס אויס, און ס'האט זיכער נישט קיין שם משקה און ס'איז נישט מכשיר לקבל טומאה לכל הדעות, ווייל ער איז בכלל נישט אינטערעסירט אז די משקה זאל ארויסרינען ער האט גארנישט דערפון, נאכדעם איז דא א אנדערע משקה וואס נאכדעם וואס ס'איז שוין אפגעליגן דארט אפאר טעג אין די כלי אין די מעטן רינט שוין ארויס מער א געדעכטערע משקה דערפון, וואס אין דעם איז שוין דא א מחלוקת התנאים צו ס'איז מכשיר לקבל טומאה צו נישט, צו ס'האט א דין ווי א משקה, רבי יעקב האלט אז דאס האט שוין יא א דין ווי א משקה ווייל די באלבאס איז שוין יא אינטערעסירט דאס זאל אראפרינען ווייל די אויל קען מען דאך שוין עסן, און רבי שמעון בר יוחאי האלט אז ס'האט נישט קיין דין ווי קיין משקה און ס'איז נישט מכשיר לקבל טומאה. נאכדעם איז דא א דריטע, ווען מ'לייגט שוין אריין אלע פסולת, שוין נאכן קוועטשן די אויל נעמט מען צוזאם אלע פסולת פון די פון די זיתים, מ'לייגט עס אריין אין אזא עקל בית הבד, און דארט רינט שוין ארויס אזא אויל ממש אזא מין זאפט וואס איז שוין ממש אויסגעמישט מיט אויל וואס לכל הדעות הייסט עס א משקה ווייל עס איז ממש מיט אויל אליין און עס איז מכשיר לקבל טומאה און די משנה וואס אונז האבן יעצט דא נאכגעזאגט אין מקוואות אז דער מוחל פסל'ט א מקווה בשינוי מראה רעדט מען פון די צווייטע דרגה פון מוחל וואס לויט די תנא רבי יעקב הייסט עס יא א משקה און ס'איז מכשיר לקבל טומאה לויט רבי שמעון בר יוחאי איז עס נישט קיין משקה און ס'איז נישט מכשיר לקבל טומאה איז אביי זאגט טאקע אז די משנה אין מקוואות וואס האלט אז דאס פסל'ט א מקווה בשינוי מראה וועט נאר קענען אויסקומען ווי רבי יעקב ווייל נאר א משקה קען פסל'ען בשינוי מראה און נאר לויט רבי יעקב הייסט עס א משקה נישט לויט רבי שמעון. און רבא זאגט ניין ס'קען אויסקומען ווי רבי שמעון אויכעט, איי רבי שמעון האלט אז ס'איז נישט קיין משקה, די אמת איז אז צו פסל'ען א מקווה בשינוי מראה מוז עס נישט זיין קיין משקה נאר אזוי ווי רב פפא האט פריער געזאגט אז כל דבר שאין עושין הימנו מקווה לכתחילה פוסל את המקווה בשינוי מראה, איז אביי מיט רבא קריגן זיך אין די זעלבע מחלוקת וואס אונז האבן פריער געהאט אז איין מהלך האלט אז נאר א משקה קען פסל'ען בשינוי מראה. און אזוי האלט אביי, און רבא האט געהאלטן ווי רב פפא אז יעדע זאך וואס מ'קען פון דעם לכתחילה נישט מאכן קיין מקווה פסל'ט א מקווה בשינוי מראה.